בפרט אז קיין נאנטע קאלעגן האט סעוועק בכלל נישט געהאט, ער האט נאך קיינמאל קיינעם פון די שילער צו זיך אהיים נישט פארבעטן. ס'האבן נאך אויך נישט באוויזן צו ווערן דערויף אויפמערקזאם די לערער. איינע בלויז האט דאס יא באמערקט, די יונגע לערערין חוה פינק, די קלאסן דערציערין. סעוועק, עפעס זעסטו מיר אויס ווי נישט מיט אלעמען. ס'טוט דיר עפעס וויי אפשר? האט זי אים אינמיטן מיט פארטוהענדיגקייט און אינאיינעניש ווייך און פארשנדיג אריינגעבליקט אין די אויגן, אויגן שווארצע, גלאנציגע, מיט פינקעלעך איבערן גלאנץ. אבער איצטער זיי נישט פאראן דער גלאנץ, און פון די פינקעלעך קיין זכר נישט, ווי זיי וואלטן זיך אויסבאהאלטן די לערערין זאל נישט קענען זעהן דורך די אויגן וואס ביי אים אין קאפ גייט פאר. ניין לערערקע, ס'איז מיר גארנישט, האט סעוועק אפילו ווי אומפריינדליך א מרוקע געטאן, אוועקדרייענדיג דעם קאפ און זייטיג איר נאכגעקוקט ווי זי גייט אפ, נישט מיט איר געווענליכן באשעפטיגטן גיכן טראט, נאר פאמעליך און ווי פארקלערט. סעוועק'ס גארנישט האט די קלאסן דערציערין נישט בארואיגט, כאטש קיינער פון די לערער האט זיך אויף אים נישט באקלאגט ער זאל נישט האבן צוגעגרייט די לעקציעס. עפעס זעט ער אויס פאר'חוש'כט, און איז אזוי אויך תמיד א מאגערער און א מיזערנער, מען וועט דארפן איבערשמועסן מיט דער שול דאקטערין. געזען אז די לערערקע האט אים שוין מער נישט אויפן קאפ, האט אויך ער זי אראפגעלאזן פון זינען, און איז זיך מיט אן אראפגעלאזטן קאפ ווי ער וואלט אים שווער געווען צוליב זיינע אויסבאהאלטענע מחשבות, אוועקגעגאנגען אין א ווינקל, נאכצוקוקן פון אונטערן שטערן געוויסע שילער די סקויטן פון זיין קלאס. אין סעוועק גרינ'ס קלאס איז געווען א גאנץ היפשע גרופע שילער וואס האבן געהערט צו דער סקויטן ארגאניזאציע, כמעט אלע בעסטע שילער און שילערינס. און ווייל סעוועק איז געווען נישט פון די ערגסטע אין קלאס, האט דאס אליין שוין גערעדט דערפאר אז אויך ער זאל ווערן א סקויט.

דער דרייסטער אין אונזער רינג. אוודאי וואלט ער סעוועק גרין געגאנגען אין דעם סקויטן ארגאניזאציע, נאר ווי ער וואלט געגאנגען, מען ווערט דארט חבר'יש, ערליכער, מען העלפט שוין צו דעם לאנד אין דער בויאונג, און ס'איז ביי זיי אזוי אינטערעסאנט און פרייליך. נאר וואס וואלט דערויף געזאגט די מאמע? דער מאמע מוז מען פאלגן. סעוועק גרין איז א בן יחיד, און א יתום נאכן טאטן. זיינע עלטערן ווען זיי האבן זיך אומגעקערט מיט אים, א יונגל פון זעקס יאר פון ראטן-פארבאנד, האבן געעפנט א שפייז קרעמל אויף דערווייל און דערפון געצויגן די פרנסה. אין קיין קינדער היים האבן אים די מאמע נישט געוואלט אריינגעבן, כאטש דער טאטע האט עס שטארק באגערט. ערשטנס האט זי גע'טענה'ט וויל זי זיך נישט שיידן מיטן קינד, מיטן בן יחיד'ל אויפן גאנצן פרימארגן. צווייטנס, וואס מען לערנט זיך דאס אן אין א קינדער היים. און די ליאלקע שפילן, און אז די מאמע וויל אזוי מוז עס ווי תמיד אזוי בלייבן, ווארן די מאמע אז מען פאלגט זי ניט, שרייט זי, שעלט זי, וויינט זי, און דאס קען דער טאטע נישט אריבערטראגן. און סעוועקל האט זיך א גאנץ יאר יעדן טאג אויפגעצויגן ביי זיי אין קרעמל, ער איז געווען דערפון זייער צופרידן, סעוועקל, אלעמאל קומט אריין א נייער מענטש, און עס טוט זיך, און טאטע מאמע זענען פארנומען און האבן נישט קיין צייט צו קריגן זיך אינדערהיים קריגן זיך זיי זיך לעצטנס כסדר, דער טאטע זאגט אז מען דארף ארויספארן פון פוילן, ער איז תמיד געווען א ציוניסט, די מאמע זאגט אז נישט, מען גיסט נישט אויס דאס אומריינע וואסער פאר דער ריינער, דא ווי די מעשה זאל נישט זיין איז פרנסה פאראן, און דארטן אין זיין ארץ ישראל האט אים נאך קיינער קיין פרנסה נישט אונטערגעשריבן, כאטש ער איז א ציוניסט קוק אים נאר אן דעם גרויסן ציוניסט. דאסמאל איז אבער דער טאטע געווען איינגעשפארט, נאר אומגעריכט איז ער קראנק געווארן און געשטארבן. דעמאלט האט סעוועקל איינגעזען נאכאמאל אז שטענדיג מוז עס בלייבן אזוי ווי ס'זאגט די מאמע. דער מאמען מוז מען פאלגן. ער, סעוועק, וועט דערפאר תמיד געהארכן דער מאמען. תמיד. צו זיינע זיבן יאר האט פעסל גרין אריינגעגעבן איר בן יחיד אין א אידישער שול. א יאר צייט האט זי אליין געמאטערט מיטן קרעמל, נישט געקאנט זיך קיין עצה טון, און דאס קרעמל איז צוגרונד געגאנגען. באין ברירה איז זי געגאנגען צו מענטשן. מיטן ארט האט איר דווקא אפגעגאלטן, דער אלמנה גרין. אירע בעלי בתים, די גינגאלס, רייכע לייט, זענען געווען שוין איינגעפאקט ארויסצופארן קיין ארץ ישראל, נאר האבן פארשפעטיגט אביסעלע. די פארמעגנס איז שוין ניט מעגלעך געווען ארויסצופירן. סיידן ארויספארן בארוועס און נאקעט, זיינען זיי פארבליבן צו ווארטן אויף מזל'דיגע צייטן. פארפאלן. מ'עט מוזן אויסבאהאלטן דאס לעבן הינטער די ווענט, אז קיין פרעמד אויג זאל קיין עין הרע נישט אפגעבן. אבער אויסקומען אינגאנצן אן א פרעמדן מענטש אין שטוב האבן זיי ניט געוואלט און נישט געקאנט. צונעמען ווי די היינטיגע צייטן א קריסטליכע דינסט איז מער ווי אומגעוואונשן. טאמער וועט זי ארויסטראגן חלילה, האבן זיי זיך ארומגעקוקט און צוגענומען פאר א מענטש די אלמנה גרין, וועלכע איז געווען זייער קרעמערן, און וואס איר מאן איז געווען אן ארנטליכער יונגערמאן. זיי האבן אים געקענט, ער פלעגט דאך ארויפקומען אלע וואך ביי זיך אפרעכענען, און איינמאל איז ער אפילו געקומען בעטן ביי זיי א טובה, זיי זאלן ווירקן אויף זיין פרוי עס מסכים צו זיין ארויספארן. אים, דעם מאן אירן, האט דאך זיין פארמעגן נישט געשטערט, ווען ער וואלט נישט געווען שטארבן וואלט ער פאר זיי די גבירים געווען אין ארץ ישראל. קבצנים האבן אמאל מער מזל. און ווייל זיי האבן געוואוסט וועמענס ווייב זי איז, די אלמנה גרין, און כדי זי זאל זיין געטריי און איבערגעגעבן און מען זאל זיך נישט דארפן פאר איר אויסהיטן מיט גארנישט, האט מען באשלאסן צו באציען זיך צו איר ווי צו אן אייגענע. ביינאכט גייט זי שלאפן צו זיך אהיים ווי זי וואלט גאר קיין דינסט נישט געווען, און ס'איז איר דערלויבט צו האלטן איר יונגל נעבן זיך אין קיך, און אז מאניק וועט אמאל וועלן זיך שפילן מיט אים, איז מהיכא תיתי. די שטוב פון די גינגאלדס איז פול געווען מיט ליבע צו אידישקייט און ישראל, און מיט שנאה און שפאט צו אלץ וואס עס קומט פאר אין לאנד. די אלמנה גרין, וועלכע האט זיך נישט אפגעגעבן קיין קלארן רעכענונג וועגן דער אמת'ער סיבה פון דער צוגעלאזנקייט פון אירע באלעבאטים, האט זיי געדינט מיט דער אמת'ער געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט און איז געווארן אן אייגענער גליד אין דער משפחה. נישט איינמאל האט זי זיך איבערגעשמוגלט אונטער הינטערקליידל כשר געלט ערגעץ אויף א צווייטע גאס וואו מ'האט באדארפט. ס'איז זיי די גינגאלדס גארנישט שווער אנגעקומען איינצופלאנצן אין זייער אייגענער זייער גאנצער שנאה צו די אידישע שונאים און צו אלץ וואס זיי בויען אויפן באלשעוויסטישן שטייגער. א שאד, האט זי דערום באדויערט, וואס מיין סעוועקל האט שוין אנגעהויבן גיין אין דער אידישער שול, אנישט וואלט איך אים בעסער געשיקט אין דער פוילישער, וואו עס לערנען הער גינגאלד'ס קינדער. זעט נאר פעסל, האט איר פריינטליך און צוגעלאזן געווארנט דער באלעבאס, וועלכער האט שוין באוויזן זיך אריינצושווארצן ערגעץ אין א מלוכישער אונטערנעמונג, און זיך געפילט א דאנק דעם אייבערשטן א גע'כשר'טער. זעט נאר, אייער יונגל זאל אייך דארט נישט ווערן קיין רויטארמייער. פארגעדענקט אייך פעסל אז צייטן בייטן זיך, ס'קאן זיך נאך איבערדרייען, מיר האפן אז מיר וועלן אם ירצה השם פארן, וועלן מיר דאך אייך מיט אייער בן יחיד'ל נישט איבערלאזן דא אויפן וואסער, זאל ער זיין וואס מער דא ביי אונז און זיך חבר'ן מיט אונזער מאניק'לע. האט די דינסט געפאלגט איר געטרייען באלעבאס עצה, ווי מען פאלגט אן אייגענעם ברודער, און פלעגט טאג איין טאג אויס איינגעבן איר זונעלע גאנצע פארציעס קלוגשאפט. וואס זי פלעגט ביינאכט מיטברענגען אהיים צוזאמען מיט נאשווארג פון דער פארמאסקירטער גבירישער שטוב. לערן זיך גוט, סעוועקל, האט זי מיט אים איינגעקנעלט, ווייל מען דארף אלץ אין לעבן קענען, אלץ קומט צונוץ אין לעבן, זאגט הער גינגאלד, נאר מיין נישט אז אלץ וואס די לערער זאגן, אדער אפילו וואס עס שטייט אין די ביכלעך, איז תורה לאקשן. שכל לערן זיך נישט ביי פרעמדע מענטשן, נאר אינדערהיים, ביי דער מאמען. און דער לערער אַליין, מיינסטו? סעוועקן פלעגט דער מאַמענס דאָזיקע רייד אַוודאי ניט זיין צום האַרצן, אָבער דער מאַמען מוז מען פאָלגן. יסורים האָט אים פאַרשאַפט אירע רייד, אָבער אויסגעקומען איז אים, אַז נישט צוליב דער מאַמען ליידט ער, נאָר צוליב דער שול. און מיט דער צייט איז מען צוזאַמען מיט דער ליבע צו דער שול

מאַמע! איך וויל ווערן אַ סקויט! די מאַמע האָט זיך אַזש אַ כאַפּ געטאָן פֿאַרן קאָפּ. ניין! האָט זי הייזעריק אַ געשריי געטאָן. איצט זע איך שוין, וואָס פֿאַר אַ תּכלית די שול האָט געמאַכט פֿון דיר, מײַן קינד! דער מאַמעס שרייענדיקע רייד האָבן אויף אַ רגע פֿינצטער געמאַכט בײַ איר אין קאָפּ. דערנאָך האָט זי שוין די מאַמע גערעדט שטילער. דו דאַרפֿסט זיך חבֿרן נאָר מיט מאָניעקלען. דאַרף מען אַ לייטישן חבֿר? דערויף האָט סעוועק מיט קינדערישער ביטערניש אַ שעפּטשע געטאָן ווי צו זיך אַליין, מיט מאָניען גינגאָלד? איך בין בײַ אים ווי אַ משרת, וויל ער, חברט ער זיך, גלוסט זיך אים נישט, דרייט ער זיך אַוועק מיטן רוקן. נאָך דעם איז בײַ אים פֿאַרבליבן עפּעס אַ טונקעלניש אין מוח און אין האַרצן, עפּעס אַזאַ קלעמעניש, וואָס נאָגט, נאָגט און לאָזט נישט צורו, א וויי ווי פון צאנווייטאג וואס מען וויל אים ארויסרייסן נאר ווי אזוי? דאס איז געשען אויפן צווייטן טאג. דער פינפטע קלאס האט דעמאלט געלעבט מיט די פרייליכע לעקציעס פון אידיש. מ'האט געלערנט שלום עליכם'ען, ווי מאטל פייסי דעם חזנ'ס איז געקומען קיין אמעריקע,

אויף אַ באַנק אונטער דער בוים אויפֿן שול-הײפֿל ליגט אויסגעצויגן אַ ייִנגל מיט אַ דאַר פּענעמל, מיט האַלב-פֿאַרמאַכטע אויגן, ווי ער דרימלט, דאָס היטל אויף זײַן קאָפּ אַרויפֿגערוקט, און פֿון אונטער דעם שטאַרצנדיקן דאַשיק שטעקט אַרויס אַ היפּשער האָרן, אַ מאָדנע האָרן, ווי אַ גרינער שופֿר.

מיינסט סעוועק אז וויבאלד מען הייסט גרין קען מען שוין ניט טראגן קיין רויטן סקויטן-קראוואט? און באלד האט ער זיך ממש דערקענט אין ליגענדיגן גרינהארן, א דאר פענעמל. הםמ. האבן אים די סקויטן הייסט עס פון זיין אייגענעם קלאס אנגעטאן א גרינעם הארן און אים געמאכט אפילו פאר א בלויען אינדיק. אט אזעלכע זענען זיי דאס. דאס איז זייער חבר'ישקייט. נאך ערגער פון מאניע גינגאלד. איז דאך טאקע די מאמע גערעכט. גוט וואס די מאמע האט אים געווארנט, א נישט וואלט ער שוין אפשר היינט געגאנגען צו זיי. איז ער, סעוועק גרין, נאך אט דעם געשעעניש ארומגעגאנגען עטליכע טעג ווי אן אפגעסמטער, ביז די קלאסן-ערציערין מיט די בלויע אויגן ווי ברוינע גוויז האט אים א פרעג געטאן צי עס טוט אים נישט עפעס וויי. אין א פאר מינוט ארום נאך דער לערערינס פארטראכטן אוועקגיין האט ער שוין געוואוסט אז נישקשה, ער וועט זיי אויך עפעס אפטון, זיי זאלן אים האבן צו געדענקען, אז ער וועט עס נאכדעם דערציילן דער מאמען, און אפשר אפילו מאניע גינגעלדן אויך, אוי וועט זי פון אים אנקוועלן די מאמע. און א בלאסער שמייכל האט צעקרימט זיין אנגעברוגזט פנים, כאטש וואס ער וועט זיי אפטון האט ער נאך אליין נישט געוואוסט. נאָכן אָפּעסן, זיך צווינגענדיק דעם מיטאָג, וואָס די מאַמע האָט אים דערלאַנגט בײַ די גינגעלדס אין קיך, האָט ער אַ זאָג געטאָן, אַז ער האָט הײַנט אַ סך לעקציעס אָפּצומאַכן, און איז אַוועק. ער האָט זיך געלאָזט צוריק אין שול אַרײַן, אָפּצוטאָן דאָרט דעם עפּעס, וואָס ער האָט נאָך אַלץ אַליין ניט געוווּסט, אין וואָס ער באַשטייט. ער האָט געוווּסט בלויז, אַז דער עפּעס וועט זײַן פֿאַר זיי אַ שוידערלעכע זאַך, און ס'איז א שאד וואס קיינעם פון זיי וועט אפילו אויפן זינען נישט קומען אז דאס האט זיי אפגעטאן דער אויסגעלאכטער גרינהארן, טאקע גרינהארן, אבער האפערדיג איז ער פון דעסטוועגן ביי זיך נישט געווען סעוועק. פארקערט, ער האט זיך אין גאנג אריינגעשרומפען אראפגעצויגן דעם דאשיק פון דער היטל אריבער דעם גרינעם הארן און זיך געהאלטן נענטער צו די מויערן. ווען די לערערקע פינק וואלט מיר איצט אנגעקומען אנטקעגן איז אים דורך א מחשבה, ווי א ציטערל דורכן לייב, וואלט זי מיר אנגעכאפט ביי א האנט און א געשריי געטאן, סעוועק, וואס גייסטו טאן? עמעצן בא'גנב'ענען? ארויפגעלאפן א פארסאפעטער אויף די טרעפ צו דער שול און אריינגעקומען אין לאנגן טונקעלן קארידאר, איז ער שטיין געבליבן ווי א בלינדער און זיך איינגעהארכט, ווי א טויבער. די אויערן נעמען נישט אויף קיין מינדסטן קלאנג. שא. שטיל. ער האָט איבערגעכאַפּט דעם אָטעם. פֿאַר די אױגן איז אים געװאָרן אַ ביסל העלער, אָבער אין קאָפּ האָט זיך אים גאָרנישט אױסגעלײַטערט. ער גײט עפּעס אָפּטאָן און װײסט נאָך אַלץ נישט װאָס. ער האָט זיך אַרומגעקוקט מיט אַ שרעקעװדיק ציטער אױף די װענט, װי אומגעזעענע שאָטנס װאָלטן געלאָקערט אױף זײ, אױף אים, שפּירן אים נאָך, און אַז ער װעט עפּעס טאָן, װעלן זײ מאַכן אַ גװאַלד. דאָ האָט ער דערזען צום סאַמע סוף פֿון קאָרידאָר די בלאַס-װײַסע טיר פֿון סקױטן-צימער. ער האָט זיך אַהין אַ לאָז געטאָן. ער האָט געהיט אָנגענומען דאָס הענטל פֿון דער טיר, פּאַװאָליע עס געטאָן אַ דריק אַראָפּ. דער גרילצנדיקער סקריפּ פֿון דעם שלאָס האָט זיך אױף אים װי אַ בײזער געטאָן. ער האָט זיך אַ װאָרף געטאָן אױף צוריק, אָבער די האַנט האָט שױן איצט אַלײן פֿאָרגעזעצט צו טאָן דאָס, װאָס זי האָט אָנגעהױבן. זי האָט געעפֿנט די טיר, און פונקט אזוי האבן אים שוין אויך די פיס, ווי אן זיין ווילן, אריבערגעשטעלט איבער דער שוועל. די טיר האט זיך, דאכט זיך, אליין פארמאכט הינטער אים. ס'האט אים א שלאג געטאן אין די אויגן אריין די שיין פון גרויסן פענסטער, אזש ער האט גלייך אימפעטיג פארשטעלט מיט די הענט די אויגן און זיך אינגאנצן געטאן א דריי אויס צו דער אנפענסטערדיגער וואנט. ער האט געקוקט ארום זיך ווי מיט פארוואונדערונג,

ווער האט אים אהער געשיקט? די מאמע? וואס האט די מאמע אים געהייסן טון? ווארט, ער ווייסט שוין. ער האט געכאפט א שטול, א שטעל געטון זיך ביי דער וואנט, ארויף איר, א כאפ געטון דאס שטעקל פון דער פאון, און איז פארגליווערט געווארן. א גרויסער וועכטער היט זי, דער פרעזידענט ביערוט. ער שמייכלט צו אים, פילט אים מיט, באדויערט אים דעם גרינהארן, און טוט שטרענג א זאג ווי א לערער. גנב! אנטלויף! שרייט מען ארויס אן א קול פון אלע ווענט, פון הויכן סופיט אראפ, פון דער פאדלאגע אונטער דער שטול אויף וועלכער ער שטייט. ער טוט א שפרונג אראפ, נאר זיין האנט האט נישט ווילנדיג נישט אפגעלאזט דאס שטעקל פון דער פאן און זי מיטגעריסן. האט ער שוין עפעס געטאן, דארף מען אפטאן ביזן סוף. און די רעכטע האנט טוט ווי אין פיבער א רייס אראפ די פאן פון שטעקן, און די לינקע טוט דעם שטעקן א ווארף אראפ. אנטלויף! שרייען ווייטער די קלאנגלאזע שטימען. ער טוט א קנעטש צוזאמען די פאון מיט ביידע הענט, א לויף מיט איר צו דער באגלאזטער ביבליאטעק שאפקע און פארשטעקט זי צווישן דער שאפקע און דער וואנט. און די פיס טראגן אים שוין אראפ, אראפ פון די טרעפ. ער טוט מיט שרעק א טראכט, מען דארף גיין פאמעלעך, טאמער קומט עמעץ אן אנטקעגן אין שול אריין. אבער מען טרייבט אים הינטער דער פלייצע, די אויגן פון חבר ביערוט, ער מוז לויפן, פארשווינדן. אריינגעקומען א פארשוויצטער אין שטוב, איז סעוועק גרין מיטאמאל שטיין געבליבן ווי פארבלענדט פון א געדאנק וואס האט אויפגעבליצט אין זיין פארמארעטן קאפ, נישט דאס א האב איך געוואלט אפטון, נישט דאס א, כ'האב געוואלט בלויז ארויסרייסן פון דער וואנט-צייטונג דעם גרינהארן מיטן אינדיק, וויי, וואס האב איך דא אפגעטון? ווען די מאמע איז אין אוונט אהיימגעקומען, האט איר סעוועק נישט געקאנט קוקן גלייך אין די אויגן אריין. נישט נאר ער האט איר נישט דערציילט וועגן דעם שפיצל וואס ער האט אפגעטון די סקויטניקעס, ווי דאס איז אים נעכטן נאך דער לערערקעס אוועקגיין פון אים איינגעפאלן, נאר פארקערט, ער האט דערפילט א פארדרוס אויף דער מאמען, ווען נישט זי. ער האט דאס מאל נישט פארזוכט אפילו פון די גוטע זאכן וואס זי האט ווי געווענליך מיטגעבראכט פון רייכן הויז. ער האט זיך פארענטפערט מיט קאפווייטאג. דאס איז נישט געווען קיין ליגן, אבער מער האט אים וויי געטון דאס הארץ, נישט צוגערירט זיך אפצומאכן די לעקצעס האט ער זיך געלייגט אין בעט און געפילט אויף זיך דער מאמעס באזארגטן בליק וואס האט נאך מער פארשטארקט זיין פארדרוס אויף איר, ווען נישט זי. ער איז שלעכט געשלאפן, געדרייט זיך פון זייט אויף א זייט אבער נישט געעפנט די אויגן, ווייל טאמער שטייט איבער אים די מאמע עטליכע מאל האט ער זי טאקע געפילט איבערן פנים ווי זי פארשט זיינע פארמאכטע וויעס, און איינמאל האט ער דערהערט איר געשעפטש צו זיך אליין. וואס איז דיר מיין טייער קינד? זאלסט מיר נאר נישט פארקראנקט ווערן. אינדערפרי ווען ער האט זיך אויפגעכאפט איז שוין די מאמע נישט געווען. אלץ איז געשטאנען צוגעגרייט פאר אים, דער ערשטער פרישטיג אפצועסן אין שטוב, און דער צווייטער אויף מיטצונעמען אין שול אריין. דאָס אָנטועכץ אױסגעבאַרשט, די שיך אָפּגעפּוצט מיט אַ גלאַנץ, און דערפֿאַר האָט ער געהאַט דאָס געפֿיל, אַז די מאַמע איז דאָ נאָך דאָ, און װי איר בײַנאַכטיקער געשעפּטש װאָלט דאָ אַרומגעשװעבט איבערן צימער. װאָס איז דיר, מײַן טײַער קינד? זאָלסט מיר נאָר נישט פֿאַרקראַנקט װערן! װען כ'װאָלט געװען אַ סקױט, האָט ער געטראַכט מיט אַ געמישט געפֿיל פֿון רחמנות און פֿאַרדראָס, װאָלט דאָך דער מאַמען גרינגער געװען. זי וואלט נישט דארפן בארשטן מיין אנטועכץ, פוצן מיינע שיך, כ'וואלט עס אליין געטון, אזוי איז זי זיך אליין שולדיג. אך, ווען ס'האט זיך הער סעוועקן נישט געגלוסט גיין אין שול, הם, אפשר טאקע בלייבן אינדערהיים און נישט גיין צו די גינגעלס עסן דעם מיטאג, און אין אוונט דער מאמע'ן און מארגן אין דער שול זאגן אז דער קאפ האט אים וויי געטון? ניין! די מאַמע װעט זיך דערשרעקן אויב ער װעט צו איר נישט קומען אויף מיטאָג. און די לערערקע פינק האָט דאָך אים געפרעגט, צי ס'טוט אים עפּעס װעי. זי קען נאָך אַהערקומען מיט דער שול-דאָקטערין, און יענע װעט זען, ס'איז אים גאָרנישט מיט נישט. סתם אַזױ, ער פּוסט און פּאַסעװעט. און מ'האָט זיך שוין אַװדאי דאָרט געכאַפּט, װאָס ס'איז אָפּגענטאָן געװאָרן מיט דער פאָן, װעט זי דאָך די לערערקע פינק תּיכּף כאַפּן, װער ס'איז דער פאַרברעכער. איז ער געגאנגען ווי א קעלבל געפירט צו דער שחיטה אויף א שטריקל. אין שול האט זיך געקאכט. אלץ האט גערעדט וועגן דעם געשעעניש אין סקויטן צימער. דאס צימער איז איצט אפגעשלאסן ווי דארט וואלט געלעגן א דערהארגעטער. אזא מעשה. מען האט געפרואווט טרעפן וועמענס געמיין שטיקל ארבעט דאס האט געקאנט זיין. די סקויטן האבן געברויזט און זיך געבייזערט אויף דעם אומבאקאנטן מיעסן יונג, דעם שעדיקער, דעם פארשוועכער פון דער פאן. סעוועק גרין האָט זיך אינמיטן דער קאָכעניש געפֿילט ווי אַן אָפּגעקאָכטער, און כּדי מע זאָל עס אויף אים נישט דערקענען, האָט ער נאָכגעשפּילט דאָס, וואָס עס רעדן און טוען אַנדערע. מע וואָלט געקאָנט מיינען, ער איז אַ סקויט. ער האָט זיך געקאָכט און געזידלט יענעם און אין האַרצן זיך אַליין. צי דאַכט זיך אים, אַז די קלאַסן-דערציִערין כאַפּט אַלע מאָל אויף אים אַ בליק? אין גריבעלע אונטערן האַרצלעפֿעלע בײַ אים זיצט אַ גרויע מויז און גריזשעט, גריזשעט. און נאָר זי װיל אױסגיסן אַ לעכעלע צו אים אין האַרץ אַרײַן, װוּהין? די ערשטע װעט אַרײַנקוקן די לערערקע פֿינק מיט איר בלױען שאַרפֿן בליק, פֿון דעסטװעגן האָט ער הײַנט גליק, קײנער פֿון די לערערס האָט זיך נישט געכאַפּט, אַז ער האָט נישט צוגעגרײט די לעקציעס. דאָס האָט אים אַ ביסל געשטאַרקט, אַז די זאַך װעט אַריבער פֿאַר אים בשלום, אָן חרפּה. צום סוף פֿון דער דריטער לעקציע האט מען געמאלדן אין אלע עלטערע קלאסן אז בעת דער גרויסער פויזע וועט אין סקויטן צימער פארקומען א פארזאמלונג. וועגן וואס איז איבעריג געווען אויפצוקלערן. סעוועק האט זיך נישט גערן אויפגעשטעלט, אלע שילער זענען שוין געווען פון קלאס ארויסגעגאנגען. קיינער זעט ניט אז ער גייט נישט. אפשר טאקע נישט גיין, האט ער זיך מיט א קלאפנדיק הארץ אנגעכאפט פאר דער דאזיגער מחשבה. אזויפיל שילערס וועלן דארטן זיין, ווער וועט זיך עס גאר אומקוקן אויב איינער, ער, וועט פעלן? און ער האָט זיך צוריק אַראָפּגעלאָזט אויפֿן אָרט, האָט אַנידערגעלייגט די הענט אויף דער באַנק, דעם קאָפּ אויף זיי, און ער וועט גאָר כאַפּן אַ דרימל. עס זײַנען אַריבער אפֿשר אַ פֿינף מינוט, ווי מיט אַ מאָל האָט ער דערשפּירט, ווי נעכטן בײַ נאַכט אין בעט עמעצן געבויגן איבער זיך. זײַן ערשטער געדאַנק איז געווען, ווי קומט אַהער פּלוצעם די מאַמע? אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ מיט אַ ברוגז פּנים און אַ בורטשע, האָט ער דערזען די קלאַסן-דערציִערן, די לערערקע פֿינק, און דערהערט זײַן האַרץ קלאַפּן אין אים, זי זאָל עס נאָר נישט דערהערן. ס'טוט דיר שטאַרק װײ דער קאָפּ, סעװעק? האָט זי מיט אַ װײכער שטימע אַ פֿרעג געטאָן, אָבער איר בליק איז געװען נישט נאָר נישט װײך, נאָר שאַרף און האַרב. נײן, לערערקע, האָט ער געענטפֿערט צעמישט, נישט אַזױ שטאַרק. אַז נישט אַזױ שטאַרק האָט זי אים אָנגענומען פֿאַר אַ האַנט און מיטגעצױגן, איז דאָך ניט שײן, אַז אַז אַזאַ שילער װי דו, אַז דו אײנער פֿון אונדזער קלאַס זאָלסט אױספֿעלן אױף אַזאַ װיכטיקער פֿאַרזאַמלונג. קום, צװישן די קינדער װעט דיר דער קאָפּװײטאָג אפֿשר אינגאַנצן אַריבער. ער האָט זיך נישט דערוועגט אַרויסצונעמען די האַנט פֿון אירע און איז איר ווי אַ געבונדענער נאָכגעגאַנגען. ערשט ווען זיי האָבן געהיט שטיל אַריבערגעשפּאַנט די שוועל פֿון סקויטן-צימער, האָט זי אים פֿרײַגעלאָזט און אָנגעוויזן אויף אַ ליידיקן פּלאַץ. ער האָט זיך געזעצט און אויסגעמיטן צו קוקן צום טיש, אַרום וועלכן זענען געזעסן די לערער און די שילער-רינגפֿירער, אויפן טיש איז געלעגן ווי א שטרענגער פארווארף און ווארענונג, דער פארשעמטער שטעקן פון דער צוגערויבטער פאן. צום טיש זענען צוגעגאנגען די שילער וואס האבן איינער נאכן אנדערן געבעטן א ווארט. סעוועקן האט געשווינדלט אין קאפ, פאר זיינע אויגן האבן זיך געקרייזט עפעס אזעלכע מיניענדיגע רעגנבויגנס, ס'האט אים געצויגן אויסצודרייען דעם קאפ צו דער אפן-הויף-פענסטערדיגער וואנט, פון וואנען ער האט נעכטן אראפגעריסן די פאן, אבער האט זיך מחמת שרעק באצווונגען דאס נישט צו טון. היינט וועלן בערושס אויגן א קוק טון אויף אים שוין גאר בייז, און אפשר גאר א ווינק טון אויף אים, אט איז ער, דער! טרייבט אים ארויס פון שול, דעם אזעלכן און אזעלכן! ער האט דערהערט א באקאנטע שטים, אהא! טכוזש פון זיין קלאס, דער טכוזש וואס האט אים געמאכט אויף דער וואנט-צייטונג פאר אן אינדיק, נאך מיט א גרינעם הארן דערצו. ס'האָט אין אים ווידער אויפֿגעקאָכט דער נעכטיקער צאָרן, נאָר ער האָט נישט געהערט, וואָס יענער רעדט דאָרט, דערגרייכט צו אים האָט בלויז יענעמס אויספֿיר. אַזאַ זאַך האָט געקאָנט אָפּטאָן בלויז אַ געמיינער יאַט, און דערצו נאָך אַ טכוזש. טכוזש איז זיך מודה, אַז ער אַליין, דער טכוזש, האָט עס געטאָן, האָט עמעץ פֿון די שילער געמאַכט אַ וויציקן צווישנרוף, און ס'האָט זיך דערהערט אַ כאָרכל געלעכטער. דאָס לאַכן זײ אַלע פֿון מיר, דעם אינדיק מיטן גרינעם האָרן, האָט זיך געטומלט בײַ שעװעקן אין קאָפּ. אָך, װען ער װאָלט קאָנען אױסרינען דאָ דורך דער פּאָדלאָגע! און װער רעדט דאָרט איצטער? אַ שילערין, װידער פֿון פֿינפֿטן קלאַס, דאַכט זיך. ער האָט אױפֿגעהױבן אַהין די אױגן, בראָניע גװיזד, די װאָס ס'האָט דעמאָלט מיט אַ שמײכל געזאָגט, מײנסט, שעװעק, אַז מען הײסט גרין, קאָן מען נישט טראָגן קײן רױטן סקױטן-קראַװאַט? איך האב אפגעשפארט די גראשענס האט זי גערעדט ווארעם הארציג, וואס מיין מאמע פלעגט מיר געבן צו קויפן עפעס, מיין מאמע פארדינט נישט קיין סאך, ס'קומט איר שווער אן יעדער גראשען, זי איז א רוימערקע, איך האב געקויפט זיידענע פעדים פאר דער פאן וואס איך האב מיט די חבר'טעס אויסגעהאפטן. איר שטים האט גענומען נאכלאזן פייכט ווערן, חוץ אירע ווערטער האט זיך געדאכט צו הערן ווי עס אטעמט די שטילקייט איבערן צימער, די שטילקייט וואס זאפט איין די ווערטער ווי א שוואם. איר האַנט האָט װי געציטערט אױפֿן טיש איבערן פֿאַרשעמטן שטעקן פֿון דער פֿאָן, און אירע בלױע אױגן האָבן געקוקט פֿאַר זיך, װי אױף אים טאַקע, גרעסער געװאָרענע, גלאַנציק-פֿײַכטע און װאַרעמע. סעװעק האָט געטאָן אַ כאַפּ פֿון אָט די אױגן זײַן בליק, אָבער אױפֿן װעג האָבן אים דער בליק געטאָן אַ כאַפּ איבער אַן אַנדער פּאָר בלױע אױגן, נאָר מיט אַ שאַרפֿערן בליק. דער לערערקע פֿינקס בליק נעמט אים דורך און מאָנט פֿון אים עפּעס שטאַרק, באַפֿעלט אים עפּעס. זיין רעכטע האנט וואס האט נעכטן ווי אן זיין ווילן געריסן די פאן, האט זיך איצט אויך ווי אן זיין ווילן א הייב געטאן, ס'האט זיך אים געדאכט אז דאס הארץ שטעלט זיך אים אפ. סעוועק גרין פון פינפטן קלאס בעט א ווארט! האט הויך און ווי פייערליך א זאג געטאן די לערערין פינק. קום ארויס סעוועק צום טיש!

עמעץ האט אים אונטערגעכאפט און גענומען פירן. ער האט נישט געזען ווער דאס איז, אבער געוואוסט ס'איז די קלאסן-דערציערין, די לערערקע חוה פינק. ער האט זיך געלאזט פון איר פירן, זיך טולענדיג צו איר ווי צו דער אייגענער מאמען ווען ער איז קראנק, איר, דער לערערקע, דארף ער פאלגן נאך מער ווי דער מאמען. די פֿאַרזאַמלונג איז װי אַ רעגן איבערגעריסן פֿון אַ פּלוצלעמדיקן הילכיקן דונער װײַטער געגאַנגען. מע האָט זיך געדאַרפֿט אַרױסזאָגן, אױף װאָס פֿאַר אַן אופֿן באַשטראָפֿן דעם שולדיקן. האָבן זיך געשאַפֿן צװײ לאַגערן, װאָס האָבן זיך אײנער דעם אַנדערן באַקעמפֿט. אײן לאַגער, דער שטרענגער, האָט געטענהט, דער שולדיקער האָט דאָך שױן אַלײן אַרױסגעטראָגן דעם גערעכטן פּסק איבער זיך, מיר קומט פֿון דער שול אַרױסצוּװאַרפֿן. האָבן די פֿון צװײטן לאַגער, דער מילדער, צו וועלכן זענען צוגעשטאנען יאנעק טרוש און בראניע גוויזד, סקויטן פון דעם שולדיגן קלאס, געזאגט אן אנדער מיינונג. פארקערט, אויב דער שולדיגער האט זיך אליין מודה געווען און איז גרייט צו נעמען אויף זיך אזא הארבע שטראף, כאטש ס'איז געגן אים אפילו קיין באשולדיגונג נישט ארויסגעשטעלט געווארן, און קיין שלעכטער שילער איז ער נישט, מ'קען אפילו זאגן אז א גוטער שילער, די לעקציעס האט ער תמיד צוגעגרייט, איז דארף מען אים מוחל זיין די עוולה, ווי גרויס זי זאל ניט זיין. מ'האט געווארט אויפן צוריקקומען פון דער לערערין פינק אלע האבן פארשטאנען, אז איר מיינונג, די מיינונג פון דעם שולדיקנס קלאס-דערציערין, וועט איבערוועגן, סיי לטובת אים און סיי קעגן אים, און אט איז זי אריינגעקומען, פירנדיק סעוועקן פאר דער האנט הינטער זיך, ווי זי וואלט אים וועלן מיט איר קערפער באשיצן. זי האָט אויסגעהערט אַ קורצן באַריכט וועגן די ביז-איצטיקע אַרויסזאָגונגען און באַקומען דאָס וואָרט. קלאָר, האָט זי געזאָגט, סעוועק האָט זיך מודה געווען, אַליין באַנומען זיין שרעקלעכן טאַט, דאָס אַליין איז שוין גענוג. נאָר חוץ דעם וויל איך נאָך זאָגן, זי האָט מיט אַ שאַרפֿן בליק באַטראַכט דעם שילער עולם, אַז כאָטש זיין טאַט האָט ער אָפּגעטאָן אַליין, האָט ער אָבער שותּפֿים צו זיין פֿאַראַנטוואָרטלעכקייט, יאָ. די פארזאמעלטע האבן זיך איבערגעקוקט מיט פארוואונדערונג און איינגעהאלטענעם אטעם, וואס הייסט? איך מיין האט די לערערין פינק ווייטער גערעדט שטיל, ווארים און מיט איבערצייגונג, אז ס'זענען מיט סעוועקן מיטפאראנטווארטליך די שילער סקויטן פון זיין קלאס צוזאמען מיט זייער קלאס-דערציערין, יא, צוזאמען מיט מיר. איך טו נאך סעוועק'ס ביישפיל און בין זיך אליין מודה דערין. סעוועק האט געהאט שווערע איבערלעבענישן די לעצטע טעג, האבן עס זיינע קלאס חברים באמערקט? ניין, איך האב עס יא באמערקט, אבער אפנים זיך ווייניג פאראינטערעסירט. סוף זייט פֿינף, המשך זייט זעקס. זייט זעקס, קאסעט דרײַ, המשך. געווען ווייניג ווארזאם. סעוועק האט נישט קיין טאטן. ווען איך בין אמאל געווען ביי זיי אין שטוב, האב איך קיינמאל אויך זיין מאמע נישט געטראפן. אדער זי איז ביי באקאנטע, אדער ביי קרובים. ווער זשע פארנעמט זיך מיט זיין דערציאונג אין שטוב? זענען מיר שולדיג וואס מיר האבן זיך ווייניג פאראינטערעסירט? ס'איז אבער ווייניג אפצוקומען מיט'ן אנערקענען אונזער שולד.

זענען אבער נישט אימשטאנד געווען א ווארט ארויסצוברענגען, נאר אויף זיין פארכמארעט פנים האט אויסגעבלאסט א שמייכל, און זיינע שווארצע אויגן האבן באקומען זייער שטענדיגן גלאנץ מיט די פינקעלעך איבער אים. ער האט א בליק געטון אויף דער לערערקע חוה מיט א דאנקבארן אויגן-פינטל. די לערערין האט א שמייכל געטון צו דער גאנצער פארזאמלונג. יאנעק טרוש און בראניע גוויזד האבן די ערשטע אנגעהויבן אפלאדירן. נאָך זײ, דער פֿינפֿטער קלאַס און באַלד די גאַנצע פֿאַרזאַמלונג, דער גאַנצער שילער-קאָלעקטיװ האָט באַקומען װי אײן גרײס דערפֿרײט און צעלאַכט פּנים. דער שולגלעקל האָט שאַרף אַ רוף געטאָן אין די קלאַסן אַרײַן. אַלע זענען מיט אַ פֿרײלעכן טומל אַרױס. סעװעק איז פֿאַרבליבן מיט דער קלאַסן-דערציִער. זײַן פּנים האָט בלאַס געלױכטן, װי דאָס פּנים פֿון אַ קראַנקן, װאָס גײט גענעזן װערן. װוּ האָבן מיר אַהינגעטאָן די פֿאָן, סעװעק? האָט די לערערין היימיש שטיפעריש אַ פרעג געטאָן. סעוועק האָט געטאָן אַ לויף צו דער ביבליאָטעקשאַפקע, אַ קוק צווישן איר און דער וואַנט, אַריינגעשטעקט אַהין די האַנט און זי אַרויסגעצויגן. אָט איז זי! סאַמע אונטער דער נאָז, און קיינעם איז ניט אײַנגעפאַלן דאָ אַ קוק צו טאָן! האָט געלאַכט די לערערקע. אָט וועלן מיר זי באַלד צורעכטמאַכן און אויפהענגען אויף איר אָרט. אינמיטן דער אַרבעט האָט זי געכאַפּט בגניבה אַ קוק אויף סעוועקן, און זי האָט דערזען, טרערן קאַפּן אים אַראָפּ פֿון די ברעמען, רינען איבער זײַנע בעקלעך און פֿאַלן אַראָפּ אויף דער פֿאָן. אָבער זײַן פּנימל, אַ מאָגערס און מיזערנע, זעט דערבײַ נישט אויס באַצערט. דאָס זענען נישט קיין טרערן פֿון יסורים, נאָר פֿון רירונג און געטרייסטקייט, וואַרעמע, זיסע טרערן. וואַרשע, פֿעברואַר נײַנצן פֿיר און פֿופֿציק.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,